ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נומבער פֿינף און זעכציק מיט חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים.
עליכם שלום ר' פנחס, וואס זאגסטו עפעס גוטס? ברוך השם ברוך השם געוואלדיג. מ'האט עפעס א גוטע שאלה אריינגעקומען?
עס איז דא א שאלה, צו ס'איז גוט וועסטו זאגן, כ'ווייס נישט דו ביסט דאך די עקספערט, איך זאג נאר איבער וואס יענע אידן פרעגן, און די שאלה איז לייף אינשורענס, כ'מיין ווערסעס סטאק מארקעט, סאו לאמיך זאגן די שאלה, די שאלה איז אז יענער האט אינוועסטעד א היפשע סכום פון געלט, ער זאגט נישט וויפיל, ער זאגט נאר א היפשע סכום פון געלט אין לייף אינשורענס, און נאכן הערן דיינע שיעורים גוט געלט, קומט אים פאר אז ס'איז לאו דווקא די בעסטע אדער זיכער נישט די איינציגסטע אינוועסטמענט, צו ער זאל גיין אינוועסטן אין נאך פלעצער, דיווערסיפייען אין סטאק מארקעט צו ערגעץ אנדערש, ארויסנעמען פון לייף אינשורענס, לאזן דארטן, אביסל דארטן אביסל ערגעץ אנדערש, וואס זאגסטו חיים? ילמדני רבינו.
קוק עס איז זייער א גוטע שאלה און עס איז זייער א פארצווייגטע שאלה און דיך צו זאגן דיירעקטלי וואס צו טון גיי איך נישט קענען דא ווייל איך דארף האבן מער קאנטעקסט אבער לאמיר צונעמען אביסל די שאלה צו פארשטיין וואס יעדע זאך איז כפי אשר ידינו מגעת, און זעהן נאכדעם האף איך אז יענער עט האבן עט האבן מער אפילו ווען ער וועט נאך האבן שאלות עט ער עט ליסט האבן שאלות חכם ער זאל קענען ער זאל קענען וויסן וואס ער פרעגט און אויף וואס ער קוקט אויב עט נאך האבן שאלות. קודם איינס, די עצם ווארט איך האב אינוועסטעט אין לייף אינשורענס איז נישט טעקניקלי די א גערעכטע ווארט. ס'אזוי ווי איינער זאל דיר זאגן איך האב אינוועסטעט אין א סעווינגס אקאונט אין באנק. און איך ווייס נישט צו ס'איז א בעסערע אינוועסטמענט אריינצולייגן אין א סעיווינגס אקאונט אין באנק אדער די סטאק מארקעט. רוב מענטשן וועלן פארשטיין פארוואס דאס איז נישט די די ריכטיגע וועג פון פרעגן, ווייל אויב אויב ווילסטו פרעגן א באנק ווערסוס סטאק מארקעט פרעג, ס'איז בעסער צו סעיוון אין באנק אדער אינוועסטן אין די סטאק מארקעט, נישט צו אינוועסטן אין באנק אדער אדער אינוועסטן אין סטאק מארקעט, אזויווי דו גייסט נישט פרעגן צו סעיוון אין די סטאק מארקעט אדער אינוועסטמענט אינוועסטמענט, ס'איז א אנדערע מין זאך. דאס איז געסעיווט און דאס איז אינוועסטעד. אינוועסטמענט איז אייביג א זאך וואס האט אויך ריסק, איז אויך א זאך וואס וואס ס'האט א מער אפערטונעטי, א געלעגנהייט צו וואקסן, ס'האט אויך א געוויסע טשענס אז ס'קען גיין נישט אזוי ווי דו ווילסט. א באנק פון די אנדערע זייט, יא, כ'מיין די גאנצע גאווערמענט קען זיך צושפארן, אבער ס'איז א, ס'איז מער א, יא, אזוי ווי דו גייסט שוין, כ'האב אינוועסטעד אין א גמח, איך מיין, מ'אינוועסט נישט אין קיין גמח, מ'סעיווט. הגם א באנק מאכט מען עפעס פערצענט.

סעיווינגס אקאונט אין באנק ווערסעס לייף אינשורענס? יא, סא דאס איז א גוטע קוועשאן, סעיווינגס אקאונט אין באנק ווערסעס לייף אינשורענס, עס איז דא אסאך פראוס און קאנס, מעלות און חסרונות פון יעדע זאך, אבער וואס איך וויל די עיקר צונעמען איין נקודה יעצט, וואס איך מיין אז דאס איז א וויכטיגע נקודה צו אויסשמועסן, וואס אסאך מענטשן האבן א חוסר הבנה, און איך וועל זאגן די אמת, שטילערהייט וועל איך דיר זאגן אז אסאך היער אין די אינשורענס אינדוסטרי פארשטייען אויך נישט וויאזוי ס'ארבעט.

איז די הנחה פון דעם איז אז לייף אינשורענס איז די איינציגסטע מין אינשורענס וואס ווען א מענטש קויפט עס אדער די געשעעניש וואס ס'קאווערט, די זאך וואס ס'קען געשען, איז נישט קיין אויב, ס'איז א ווען.

העלט אינשורענס, ס'איז דא א טשענס אז דער מענטש וועט זיין געזונט און שטארק לאורך ימים ושנים, ער וועט קיינמאל נישט דארפן גיין צו א דאקטער מער ווי צו נעמען עפעס א פלו שאט וואס ס'קאסט פעניס, ס'איז דא א טשענס רחמנא לצלן דער מענטש וועט אריין ציען אין שווערע שווערע געלטער אין מעדיקל עקספענסעס, סאו זיי נעמען א טשענס, דאס איז יעדע אינשורענס, לייף אינשורענס איז די איינציגסטע זאך וואס די אינשורענס קאמפעני ווייסט אז ס'גייט איין טאג געשען, די שאלה איז נאר ווען, יעצט איז אזוי. אויב קויפט מען אזא זאך וואס הייסט טערם אינשורענס פאר א פאר א קורצע צייט, למשל נעמסט א מענטש פון דרײַסיק יאר און ער קויפט טערם אינשורענס פאר צוואַנציק יאר, דאס מיינט ביז פֿופֿציק יאר, נאך פֿופֿציק יאר, גוט שבת, געענדיגט, די פאליסי האט אפגעדינט, ברוך השם ער איז נישט געשטארבן, אינשורענס קאמפאני האט נישט געדארפט באצאלן, אזא זאך גייט אריין אין די זעלבע קעטעגארי פון אויב.
קאר אינשורענס. אזוי ווי קאר אינשורענס. דו ווייסט נישט צו ס'גייט געשען. מאוסט פראבעבלי גייט עס נישט געשען. רוב מענטשן לעבן לענגער פון פֿופֿציק. ס'דא א קליינע טשענס אז יא. ער נעמט די ריסק. טאמער גייט עס נישט געשען גייט ער בלייבן מיט די געלט אין טאש. און טאמער גייט עס יא געשען גייט ער דארפן באצאלן די קלעים. אקעי, דאס איז ווען דו קוקסט אויף טערם אינשורענס. ווען דו קוקסט אויף אזא זאך וואס ווערט אנגערופן פערמענענט אינשורענס, דאס מיינט אינשורענס וואס ס'גייט ביז די הונדערט יאר, ביז די הונדערט און צוואַנציק ווי לאנג א מענטש לעבט, גייט עס ארויס פון די קעטעגארי פון אויב און ס'גייט אריין אין די קעטעגארי פון ווען. סאו איינמאל זיי ווייסן אז ס'גייט געשען, די שאלה איז נאר ווען ס'גייט געשען, מוז יעצט די אינשורענס קאמפאני אלס א ביזנעס דעסיזשען מאכן א פלאן וויאזוי גייען זיי האבן די געלט צו דעליווערן פאר די פעמילי ווען ס'גייט געשען, נישט אויב ס'גייט געשען נאר ווען ס'גייט געשען. סאו איינמאל זיי פארשטייען אז מ'מוז אוועקלייגן געלט פאר דעם, מאכן זיי א חשבון ביז ווען איז עס א אויב און פון ווען איז עס א ווען? סאו לאמיר זאגן אז זיי מאכן א חשבון, נארמאלע מענטש לעבט ביז די ביז נײַנציק יאר לאמיר זאגן, צי פֿינף און נײַנציק, וואטעווער ס'איז, זיי מאכן עפעס א א א א, ס'איז דא מאדעלס אויף דעם, ס'איז דא אינשורענס קאמפאניס וואס גייען ביז הונדערט יאר, סאו לאמיר זאגן אז ביי הונדערט יאר גייט עס זיכער געשען, און פאר הונדערט יאר איז עס א אויב, אקעי, די אויב ווערט שטערקער און שטערקער ווי עלטער די מענטש ווערט. א מענטש פון אַכציק יאר, פון נײַנציק יאר האט מער טשענסעס אז אז ער גייט שטארבן ווי א מענטש פון פון דרײַסיק יאר. סאו די אויב ווערט שטערקער און שטערקער סאו דארפן זיי זיך אוועק לייגן געלט פאר די אויב, אבער זיי דארפן אבער זיכער אוועק לייגן געלט פאר די זאך וואס ס'גייט זיכער געשען איין טאג, און זייער אסאך אינשורענס קאמפאני וואס גייען מיט א מאדעל למשל פון הונדערט יאר, וועלן מאכן א מאדעל אז אפילו אויב ס'געשענט נישט ביי הונדערט יאר, געבן זיי די געלט פאר די מענטש בחיים חיותו ביי די הונדערט יאר. סאו פנחס ס'קומט גוטע צייטן. דזשאסט זע צו אנקומען ביי די הונדערט און דארטן. יא. דארטן יא, וועט מען קענען רעדן פון אנדערע אינוועסטמענטס. יא. סאו וויבאלד דאס איז אזא פעקט וואס ס'ווייזט און ס'גייט געשען, זיי מוזן אנהייבן אוועקצולייגן געלט פאר דעם. סאו קומט יעצט אויס אז לאמיר זאגן דו נעמסט א מענטש פון דרײַסיק יאר וואס האט געקויפט א לייף אינשורענס, לאמיר זאגן ס'הייסט א האול לייף אינשורענס, און די האול לייף אינשורענס דארף ער אוועק לייגן, דארף די אינשורענס קאמפאני אנהייבן אוועק צו לייגן געלט, סאו האבן די אינשורענס קאמפאני אנגעהויבן אוועק צו לייגן געלט, פאנגט זיך צוביסלעך אן אויפצובילדן א געוויסע אמאונט פון געלט, וואס די געלט איז אוועק געלייגט פאר די אינשורענס ווען ס'גייט געשען. יעצט לאמיר זאגן אז די מענטש מאכט אפ ביי די פֿינף און דרײַסיק יאר, יו נאו וואט, איך דארף נישט מיין פאליסי מער, איי וואנט טו בעק אוט, א גוטן טאג מיט די פאליסי, וואס געשענט מיט די אלע געלט וואס די אינשורענס קאמפעני האט אוועקגעלייגט פאר ווען ס'גייט געשען?
און די ענפער איז ער קען עס ארויסנעמען, דאס איז וואס ס'ווערט אנגערופן קעש וועליו. די מענטש, די מענטש וואס האט געהאט די פאליסי.
די מענטש וואס האט די פאליסי קען עס ארויסנעמען אלץ א קעש וועליו ווייל די אינשורענס קאמפעני האט אוועקגעלייגט די געלט פאר אים, פאר ווען דאס גייט געשען. סאו קומט אויס אז דאס איז זיין געלט. און דאס ווערט אנגערופן קעש וועליו. סאו דאס איז סימפל ווענילא וויאזוי ס'ארבעט. און לכבוד די עפעקט איז אריינגעקומען א מיני עלעמענט וואס די אינשורענס אינדוסטרי האט אנגעהויבן צו צו פראמאוטן, אוועק לייגן געלט אין לייף אינשורענס. ווייל די אינשורענס קאמפאניס זענען סופאוזעדלי גוטע גוטע אפוטרופסים אויף אוועקצולייגן געלט פאר זאכן וואס זיי דארפן באדזשעטן פאר זייער ריסק, און לכבוד דעם וואס דו ווייסט אז דו גייסט איין טאג גיין, גייט די אינשורענס קאמפאני מוזן אוועקלייגן געלט, און לכבוד דעם ויקרא שמו בישראל מען סעיווט געלט אין א לייף אינשורענס פאליסי. און ס'טאמער די מענטש איז נישט מחליט ארויסצובעקן פון זיין פאליסי?
טאמער די מענטש איז נישט מחליט ארויסצובעקן פון זיין פאליסי בלייבט די געלט דארט און ס'האלט אין איין וואקסן ווייל די אינשורענס קאמפאני האלט אין איין אינוועסטן די געלט און אינוועסטן עס אין די באנד מארקעט אין די סטאק מארקעט. אסאך קאמפאניס קויפן אנדערע ביזנעסעס, יעדע קאמפאני האט אנדערע מין מאדעל וויאזוי זיי ארבעטן און און די געלט האלט אין איין וואקסן און דאס קען צוקומען אז די פאליסי ווערט נאך גרעסער סיי לגבי לייף אינשורענס און סיי לגבי קעש וועליו דאס איז איין זאך. סאו ס'איז א אדער אדער, אדער לאז איך די פאליסי אויפן פלאץ ביז ס'ווערט נוגע, ביז מיין הונדערט און צוואַנציק, אדער נעם איך עס, אדער בין איך עס מבטל, איך בעק ארויס דערפון און איך נעם ארויס די געלט און דאס איז עס מיט די פאליסי, ס'איז פערטיג? ס'איז דאס איז זענען צוויי אדערס, אבער ס'איז דא נאך אדערס אויך.
ווי וואס?
לאמיר זאגן אז דו ווילסט האבן דיין פאליסי, אבער דו דארפסט יעצט האבן געלט פאר א קורצע צייט אדער וואטעווער, דו דארפסט יעצט האבן געלט אקעי, סאו לאמיר טראכטן א מינוט, וואס טוט די אינשורענס קאמפאני מיט די געלט? זיי גייען עס אינוועסטן, ווי אינוועסטן זיי עס? איינס פון די ריזיגע אינוועסטמענטס וואס אינשורענס קאמפאניס מאכן איז אז זיי בארגן געלט פאר בענקס צו מאכן מארגעדזשעס.
אהא. סאו פרעג איך יעצט א קוועשטן, דו אינשורענס קאמפאני גייסט און דו גייסט בארגן מיין געלט פאר בענק אוו אמעריקא כדי בענק אוו אמעריקא זאל מיר קענען געבן א מארגעדזש, כ'האב א בעסערע איידיע, בארג מיר גראד די געלט. און פערטיג. פארוואס זאל איך דארפן גיין צו בענק אוו אמעריקע און בענק אוו אמעריקע וועט בארגן פון די אינשורענס קאמפאני וואס די אינשורענס קאמפאני נעמט די געלט דורך דעם וואס איך האב געקויפט א פאליסי? לאמיך גיין סטרעיט צו די אינשורענס קאמפאני. סאו איך דארף א מארגעדזש?
יא, לאמיך גיין צו די אינשורענס קאמפאני. זיי האבן דאך אוועק געלייגט געלט אויף מיין לעבן. און מען קען עס טון? אה, סאו וועגן דעם איז דא אזא זאך אין א האול לייף אינשורענס פאליסי אז די אינשורענס קאמפאני ביי קאנטראקט, ווילאנג ס'איז דא קעש וועליו, מוזן זיי דיר בארגן די געלט. די ערשטע, פאר זיי מאכן אנדערע אינוועסטמענטס מוזן זיי עס דיר בארגן, אבער וויפיל קענען זיי בארגן? נײַנציק, פֿינף און נײַנציק פראצענט, לאמיר זאגן יעדע קאמפאני איז אנדערש, אבער אז זיי בארגן עס פאר דיר פארשטייט זיך אז זיי גייען דיך טשארדזשן אינטערעסט פאר דעם, ס'איז דאך איינס פון די אינוועסטמענטס פון די אינשורענס קאמפאני, סאו די אינשורענס קאמפאני גייט דיך טשארדזשן אינטערעסט, באט פון די אנדערע זייט האסטו עקסעס צו א הלוואה, וואס וואס דארפסט נישט קיין קרעדיט, דארפסט נישט פראוון קיין אינקאם, דארפסט גארנישט ווייזן, איין פאון קאל אדער איין פארם, אינשורענס קאמפאני, כ'האב א קעש וועליו הונדערט טויזנט דאלער, שיק מיר אריבער ניינציג טויזנט דאלער, ביפאר יו נאו איט האסטו א טשעק פון ניינציג טויזנט דאלער. ער קוקט נישט אויף די אלע זאכן וואס א באנק קוקט, סאו ער טשארדזשט מיר לכבוד דעם מער אינטערעסט, עס קאסט מיר טייערער און אזוי ווייטער. סאו יעדע אינשורענס קאמפאני איז אנדערש אויסגעשטעלט מיט די אינטערעסט וואס זיי טשארדזשן, ס'דא קאמפאניס וואס זיי טשארדזשן לויט די פריים רעיט, א פראצענט מער א פראצענט ווייניגער, סאו זיי גייען, ס'איז דא דיפרענט אינשורענס קאמפאניס קוקן אויף דיפרענט וועגן, און נאכדעם איז דא אינשורענס קאמפאניס וואס זיי גייען אויף א דירעקט רעקאגנישן הייסט עס, זיי גייען דיך בעטן א סכום, לאמיר זאגן אכט פראצענט א יאר, נישט קיין חילוק וואס די מארקעט פרייז איז, אכט פראצענט א יאר, און דאס גייסטו באצאלן און פערטיג.
סאו יעדער מענטש דארף זיך יעדעס מאל מאכן א חשבון צו ס'לוינט מיר ענדערש דאס אדער ס'לוינט מיר ענדערש צו גיין צו די באנק.
יא, יעדער מענטש דארף זיך מאכן א חשבון, האועווער, געווענליך די אינשורענס קאמפאניס וואס האבן א דיירעקט רעקאגנישן, דאס הייסט א איין סכום וואס זיי טשארדזשן, איז בשעת דו נעמסט ארויס א הלוואה גייט דיין פאליסי אויך וואקסן מער אין די צייט, ווייל די אינשורענס קאמפאני מאכט א חשבון, קוק אן, צאלסט מיך אכט פראצענט אינטערעסט, אין א אנדערע באנק ווען איך בארג עס פאר א מארגעדזש וואלט איך באקומען לאמיר זאגן דריי פיר פראצענט, וואס מאך איך סאו קען איך מאכן דיין קעש וועליו זאל וואקסן מער לכבוד דעם צו נישט אייביג איז עס בלעק ענד ווייט וויפיל אינטערעסט צאל איך ס'איז אסאך מאל דא נאך פעקטערס אינוואלווד וואס דו דארפסט פארשטיין אבער באט די נקודה איז די נקודה וואס דו דארפסט פארשטיין איז ס'איז נישט קיין אינוועסטמענט ס'איז בעסיקלי אוועקגעלייגט געלט פאר לייף אינשורענס און לכבוד די סטראקטשער וויאזוי די סטראקטשער ארבעט קען איך אויך קען איך אויך

אסאך מאל לייגסטו אריין געלט און גאראנטירט אז דו גייסט נישט האבן דיין געלט פאר אפאר יאר. אהה אהה אקעי סאו אין אינשורענס אינוועסטן אין אינשורענס אקעי לאמיך מיך שוין קארעקטן אוועקלייגן געלט אין אינשורענס איז ווייל איך קויף אינשורענס לייף אינשורענס וואס די עיקר סיבה פארוואס א מענטש קויפט לייף אינשורענס און נעבנביי עס קומט מיט מיט נאך א בענעפיט אז איך לייג דא אוועק געלט וואס איך גיי קענען נוצן גיוון די תנאים די קאנדישן די אומשטענדן און אלע אנדערע דיטעילס.
יא יא הונדערט פראצענט, סאו דו דארפסט פארשטיין פונקטליך און טאמער א מענטש דארף האבן געלט אין די נעקסטע פאר יאר, געווענליך איז די ערגסטע פלאץ אוועק צו לייגן אין לייף אינשורענס, אבער מען דארף אויך וויסן די חילוק ווען דו טראכסט אריין אין דיין סיטואשען וואס ס'לוינט זיך און וואס ס'לוינט זיך נישט, צו דו רעדסט פארן קויפן א פאליסי, דו צו דו רעדסט ווען דו האסט שוין א פאליסי און דו לייגסט אריין געלט, אסאך מאל ווען דו האסט שוין א פאליסי און דו לייגסט אריין געלט אפילו עס האט נישט געמאכט קיין סענס זאלסט עס קויפן און דו גייסט יעצט אנהייבן ארומצופאטשקענען גייסטו שאדן האבן מער וויפיל דו גייסט פארדינען דורכן ארוםפאטשקענען, סאו דארפסט פארשטיין פון ווען וועלכע פוינט האמער אונז די קאנווערסעישן.
סאו צוריק, איינע פון די בענעפיטס וואס קומט מיט א מיט א לייף אינשורענס, א האול לייף אינשורענס, איז אז עט סאם פוינט גייט דא זיין גענוג געלט, גענוג קעש וועליו וואס כ'גיי קענען בארגן, שטאטס גיין צו די באנק, און די באנק גייט בעטן פון מיר כל מיני דאקומענטן און כל מיני הוכחות אז איך האב נכסים, אז איך מאך גענוג געלט, און איך גיי זיי נאך דארפן געבן א משכון, קלערעל, איך ווייס א הויז, וואס עס זאל זיין, איז האב איך א ברירה צו גיין צו די אינשורענס קאמפאני, און זיי בארגן מיר די געלט אן די אלע צוגעהערן, אן די גאנצע פעקל, אן אלע דאגות, יא?
בדרך כלל יא.
ס'איז דא איין זאך וואס איך וואלט יא צוגעלייגט אז אין א אינטערעסט רעיט ענווייראמענט וואס אונז זעמיר געווען פאר די לעצטע פאר יאר, יעצט איז עס שוין געטשעינדזשט אבער וואס ס'איז געווען ביז ביז נישט לאנג צוריק ווען די באנק איז געווען סאך ביליגער אינטערעסט איז איז אסאך מאל לוינט זיך צו גיין צו א באנק און זאגן פאר די באנק יו נאו וואט, איך וויל נישט בארגן פון די אינשורענס קאמפאני ווייל זיי זענען צו טייער די אינטערעסט, כ'גיב דיך א משכון מיין לייף אינשורענס פאליסי, און די באנק זאגט בכבוד. אזוי זאגסטו עפעס א פרישע זאך? איז דא א נייע חידוש? יא. אז ווען איך בארג פון די באנק דארף איך געבן קאלערעל, מיינט א משכון, איך נארמאל ווען מען טראכט פון משכון טראכט איך פון א הויז, א פראפערטי, סאו זאגסטו איך קען בארגן פון די באנק און געבן אלס א משכון מיין לייף אינשורענס?
יא, און אסאך מאל קען אויסקומען די באנק זאל זיין ביליגער, אבער אז מען רעדט שוין פון דעם, וויל איך נאר מענטשענען אז זייער אסאך מענטשען האבען עס געטוהן אין די לעצטע יארען ווייל די באנק איז געווען ביליגער, זיי זענען נאך אלץ ביזי מיט זייערע בענק אפילו די בענק זענען ארויף מיט פרייזען, און ס'קען זייער שטארק זיין אז אויב זיי זאלען אפלאזען יעצט די באנק און צוריק גיין צו די אינשורענס קאמפעני וועלען זיי פארען בעסער מיט די אינשורענס קאמפעני. וואס טייטש? כאילו באצאלן? וואס מיינט צוריק גיין צו די אינשורענס קאמפעני?
לאמיר... זאלן זאגן פאר די באנק יו נאו וואט, איך נעם ארויס די לאון פון די פאליסי דירעקט, יא, באצאלן די... און צאל אפ די גאנצע באנק.
און איך בין יעצט שולדיג פאר די לייף אינשורענס קאמפאני. און די מין קאמפאניס וואס האבן א פיקסד אינטערעסט וואס זיי טשארדזשן פאר די פאליסי האלדערס, איז קען זיין אסאך מאל אז דו וועסט פארן בעסער צו בארגן פון זיי ווי פון בארגן פון די באנק. אין די תקופה ווען אינטערעסט רעיטס גייען ארויף, דאס טייטש הלוואות פון באנק ווערן פון בענק ווערן אלץ טייערער. יא. איך קען נישט זאגן פונקטליך וואס א מענטש זאל טון ווייל מען דארף קענען די גאנצע פיקטשער, אבער פארשטייט זיך דארפסט עס גוט קענען, דארפסט עס גוט דורכטון, און און און און מאכן די ריכטיגע דיסיזשען אין דיין סיטועשען. ביוטיפול. פאר חיים עקשטיין קען מען שיקן שאלות אויף טעקסט עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער אימעיל עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם עסק עט סי עיטש עי איי עם אי קעי עס טי אי איי ען דאט קאם א גרויסן שכוח חיים אלע אידן זאלן לעבן מורא'דיג לאנג און האבן זייער אסאך געלט.
אמן, אריכות ימים ושנים טובים פאר יעדן איינעם.